אמר ליה לוי לשמואל, האט לוי געזאגט צו שמואל'ן, אריוך, ספק לי, דא גיב מיר, דו קלייב שלא בפני, איך וועל נישט וויסן וואס דאס איז, דאס גייט ארויף אויף ערלה, ואנא איכול, און איך וועל דאס עסן. דאס הייסט, קלייבן פאר זיך עסן איז אסור, אבער דער אדער פאר יענעם קען רב אויא ורבה בר רב חנן מספקי ספוקי להדדי, איינער האט געריסן געגעבן דעם צווייטן. אמרי חריפי דפומבדיתא, די חריפים פון די חכמים פון פומבדיתא האבן געזאגט, אין ערלה בחוץ לארץ, אין חוץ לארץ גייט נישט אן דער דין ערלה. שלחה רב יהודה לקמיה דרבי יוחנן, האט רב יהודה דאס געשיקט פרעגן רבי יוחנן צו ס'איז אזוי. שלח ליה, האט רבי יוחנן צוריק געשיקט צו רב יהודה'ן, סטוין סוויקל. כאטש דער דין איז דאך אז ספק ערלה אין חוץ לארץ איז מותר, אבער סתום, פארמאך דעם היתר. טו עס דאס נישט דרש'ענען ברבים? פארוואס טאקע ניט? אויב מען מעג, מעג מען, נאר ווייל זיי זענען מיקל דארטן, אין ודאי ערלה. דארף מען מאכן א גדר און מען זאל סותם זיין די זאך מען זאל דאס נישט מאכן דרש'ענען ואבד ודאה, און דאס וואס איז ודאי ערלה זאלסטו נישט מתיר זיין אז איינער זאל עס געבן צו א צווייטן ווי עס ווערט דערמאנט פריער, נאר זעה מען זאל מאכן פארלירן די פירות והכרז על פירותיהם, זאלסט אויסרופן אויף די פירות פון דיע וואס זענען מיקל ביי דעם דין ערלה, שטעונים גניזה, מען דארף זיי באהאלטן. וכל האומר אין ערלה בחוץ לארץ, דער וואס ער זאגט אז דער איסור ערלה גייט נישט אן אין חוץ לארץ, לא יהא לו, זאל נישט זיין צו אים נין ונכד. זאל נישט זיין קיין יוצא חלציו, ווייל ווי שטייט אין פסוק משליך חבל בגורל, די סדר איז דאך מען טוט מעסטן, די ערד טוט מען מעסטן מיט א שטריק, ווי די גמרא איז אין עירובין מאריך, די שטריק וואס מען האט געמאסטן לגבי עירובין איז געווען לאנג א פופציג אמות, מיט די נאך פרטים שטייט דא אין פסוק ומשליך חבל בגורל בקהל השם,

אין ערלה בחוץ לארץ, פרעגט די גמרא ולא, האלט דען רב לעזער אז אין חוץ לארץ גייט נישט אן דער דין ערלה? והא אנן תנן, מיר האבן געלערנט אין דער משנה, דער תנא קמא זאגט אין דער משנה אז חוץ מן הערלה והכלאים, ערלה און כלאים גייען אן אין חוץ לארץ, נאכער שטייט רב לעזער אומר, רב לעזער זאגט, אף החדש, אויך חדש גייט אויך אן אין חוץ לארץ, זעה איך דאך אז ביי ערלה האלט רב לעזער ווי דער תנא קמא, ער האט נאר מוסיף געווען חדש, ענטפערט די גמרא תני לערן, חדש, נישט אף ח אף, נאר חדש, ער זאגט, דער תנא קמא האט געזאגט אז ערלה כלאיים גייט אן אין חוץ לארץ, און ער זאגט ניין, ערלה כלאיים האט דעם זעלבן דין ווי אנדערע זאכן וואס איז תלוי בקרקע און עס גייט נישט אן אין חוץ לארץ, אבער חדש, ווייל עס ווערט דאך דארט דערמאנט דאס ווארט מושב, גייט עס אן בין בארץ און בין. עה בחוץ לארץ נאר חדש אליין איז ער מוסיף. אמר רב אסי אמר רבי יוחנן, האט רב אסי געזאגט פאר רבי יוחנן, ערלה בחוץ לארץ הלכה למשה מסיני, ערלה אין חוץ לארץ איז אסור, איז הלכה למשה מסיני. אמר ליה רב זירא לרב אסי, האט רב זירא געפרעגט רב אסין, והתניא, ס'דארף שטיין והתנן, דאס איז די לעצטע משנה פון מסכת ערלה, האמער דאך געלערנט ספק ערלה אז ס'איז א ספק צי די פירות זענען פון א בוים וואס איז פון די געוואקסן די ערשטע דריי יאר איז בארץ אין ארץ ישראל אסור, בסוריה מותר, און אויב דאס איז אסור הלכה למשה מסיני מדין תורה האבן מיר דאך א כלל, אז אז מען דארף מחמיר זיין, האט מען געדארפן מחמיר זיין אפילו אין סוריה אויכעט, וויאזוי וועל איך גיין כאטש אין סוריה איז עס נאר דרבנן, נאר אויב נאר אויב הייסט עס אז ס'איז הלכה למשה מסיני אין חוץ לארץ, וואס דארף מען דאך מחמיר זיין, ספיקא דאורייתא דאך לחומרא, אישתומם כשעה חדא, איז ער געבליבן שטיל א מאמענט, האט נישט געהאט וואס צו ענטפערן, אמר ליה האט ער אים געזאגט אימא זאג אזוי, כך נאמרה, די הלכה למשה איז אזוי געווארן געזאגט, ספיקא מותר, אז אין חוץ לארץ איז ספק ערלה מותר, ודאה ודאי ערלה אסור איז אסור אין חוץ לארץ, רשי. אמר רב אסי אמר רבי יוחנן, האט רב אסי געזאגט פאר רבי יוחנן, לוקין על הכלאים דבר תורה, מדין תורה גיט מען מלקות אויף כלאים אין חוץ לארץ. ס'דא פארשידענערליי כלאים, כלאי הכרם, מען פארזייט ירק אין דעם כרם, דאס איז אין ארץ ישראל הארב אז ס'איז אסור אפילו בהנאה, איצט איז פארהאנען כלאי זרעים, מען טוט פארזייען צוויי זרעים צוזאמען, דאס איז נאר דער איסור דער פארזייען, אבער דא די ירקות וואס וואקסן ארויס. זענען נישט אסור, און ס'איז דא א דריטע סארט כלאים, דאס רופט זיך אן הרכבה, אז מען טוט נעמען א עפל בוים צוזאמען מיט א ארענדזש בוים און מען מאכט ארויס א נייע פרוכט, דא איז אויך די זעלבע דין, מען טאר עס נישט מאכן, אבער די פירות זענען נישט אסור, ער האט דא געזאגט מ'גיט מלקות אויף כלאים, און ער האט נישט געזאגט וועלכע פון די דריי כלאים ס'מיינט. אמר ליה רבי אלעזר, האט רבי אלעזר געזאגט לרב אסי, אזוי איז צוגעשטעלט אין דער זייט, והאנן תנן, מיר האבן דאך געלערנט הכלאים מדברי סופרים, אין די לעצטע משנה אין ערלה שטייט אז כלאים בחוץ לארץ איז נאר מדרבנן, וואס זשע זאגסטו נאך אין נאמען פון ר' יוחנן אז לוקין על הכלאים דבר תורה? האט ער גענטפערט לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, כאן בכלאי הכרם, כלאי הכרם גייט אן אין חוץ לארץ נאר מדברי סופרים, כאן בהרכבת האילן, אז מען טוט מרכיב זיין א בוים מין בשאינו מינו, דאס איז אסור אין חוץ לארץ מדין תורה, און מען גיט מלקות, פארוואס וואס איז דאס אנדערש? כדשמואל אזוי ווי שמואל האט געזאגט דאמר שמואל שמואל האט געזאגט שטייט אין פסוק את חוקותי מיינע געזעצן תשמורו זאלט איר היטן ס'האט געדארפן שטיין אין פסוק ושמרתם את חוקותי פארוואס שטייט פריער את חוקותי ווייזט אויס פון דעם חוקים שחקקתי לך כבר

די דין בהמתך מיינט וואס דער איסור כלאים ביי בהמה איז דאך מען טוט נעמען צוויי מינים דאס איז דער איסור. אף שדך מיינט מען אויך בהרכבה ווי רש"י טוט עס דא אפטייטשן ס'איז דומיא דבהמה דבר המסוים איך נעם א צווייג פון דעם בוים און א צווייג פון א צווייטן בוים קומט אויס אז פון וועלכע כלאים רעדט דא דער פסוק פון הרכבה? טא אויב אזוי אז די תורה האט געשריבן אין איין פסוק כלאי בהמה מיט כלאי פון הרכבה, טו איך צוגלייכן אזוי, ומה בהמתך נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ, כלאי בהמה גייט דאך אהן סיי אין ארץ ישראל סיי אין חוץ לארץ, ווייל דאס איז דאך נישט קיין ענין וואס איז תלויה בארץ, אף שדך, אזוי די כלאים פון שדך, דאס הייסט הרכבת אילנות, נוהג גייט אהן בין בארץ בין בחוץ לארץ. קומט יעצט אויס דריי חילוקים, הרכבה גייט אהן אין חוץ לארץ אויכעט מדין תורה, און כלאי הכרם גייט אן אין חוץ לארץ מדרבנן, און כלאי זרעים גייט בכלל נישט אן אין חוץ לארץ. פרעגט די גמרא ואלא הכתיב שדך, שטייט דאך דערמאנט אין פסוק שדך כלאים שדך לא תזרע, איז דאס ווארט שדך ווייזט אויס דאס וואס איז דיינע, וואס מען האט דיר, דער אייבישטער האט דיר געגעבן, דער אייבישטער האט דאך געגעבן די אידן ארץ ישראל, ענטפערט די גמרא, ההוא למעוטי זרעים שבחוץ לארץ, ער גייט מיר ממעט זיין אז כלאי הכרם אין חוץ לארץ גייט נישט אן, א שדך, ער גייט מיר, דעריבער זאגט מען מיט דעם לשון שדך, אז אין חוץ לארץ איז דא אזעלכע זאכן וואס כלאי וואס דארט גייט נישט אן כלאי הכרם. דערציילט די גמרא א מעשה, רב חנן ורב ענן הוו שקלי ואזלי באורחא זענען געגאנגען אויפן וועג, אזוי איז לשון חזיוהו לההוא גברא האבן זיי געזען א מענטש דקא זרע זרעים בהדי הדדי ער טוט פארזייען צוויי מיני זרעים, אין זרעים האמער דאך געזאגט כלאי זרעים גייט נישט אן אין חוץ לארץ, אמר ליה האט ער געזאגט ניתי מר נשמתיה, זיי אים משמת וואס ער טוט, אמר ליה האט ער אים געזאגט לא חווריתו, די הלכות פון כלאים זענען דיר נישט ווייס, זענען דיר נישט קלאר, חווריתו פון לשון חיוורא, ותו חזיוהו לההוא גברא נאך האבן זיי געזען א מענטש דקא זרע האט פארזייעט חיטי ושערי בי גופני, צווישן די גפנים האט ער פארזייעט חיטי ושערי, אמר ליה האט ער אים געזאגט ניתי מר נשמתיה, דא איז דאך שוין כלאי הכרם, און כלאי הכרם גייט דאך אן אין חוץ לארץ, אמר ליה האט ער אים געזאגט לא צהריתו, ס'איז ביי דיר נישט ליכטיג, ס'איז ווי לשון צוהר תעשה לתיבה, ווי לשון לייכטן, ס'לייכט דיר נישט די דינים, לא קיימא לן כרבי יאשיה, איז דען נישט דער דין ווי רב יאשיה דאמר וואס ער זאגט אז דער דין פון כלאי הכרם איז דווקא עד שיזרע חיטה ושעורה וחרצן במפולת יד אז עס מוז זיין ביים פארזייען זאלן זיין אלע דריי צוזאמען רש"י פרעגט דא, פון וואנעט ווייס איך אז עס דארף זיין א חוץ דעם חרצן דארף עס זיין צוויי מינים, חיטה און שעורה אליין איז דאך שוין דא דער איסור פון כלאי זרעים, ריכטיג, לויט רב יאשיה'ן איז מען עובר ביידע זאכן, מען איז עובר אי אלס כלאי זרעים, אלס כלאי הכרם, אבער ווער זאגט אז עס מוז זיין דווקא צוויי מינים, זאגט רשי אויף דעם, וטעמא דרב יאשיה לא ידענא מהיכי נפקא ליה דבעינן שני מיני זרעים, און אין מפולת יד זאגט דער רשי דאס ווייזט אויס פון דעם לשון כלאים אז די זריעה איז כלאים, תוספות זאגט אז דארף זיין צוויי מינים, איז דאך איינפאך פון פסוק ווייזט אזוי אויס.

וואס שטייט שדך לא תזרע כלאים, א שדה איז דאך שוין פון פריער אנגערופן, אבער דא א כרם איז דאך דווקא ווען ס'איז שוין געווארן פארזייעט, ווייזט אויס אז א חוץ דעם א דארף זיין נאך כלאים. ר' יוסף מערב ביזרני, ר' יוסף האט אויסגעמישט קערנדלעך, וזרע, מען רעדט כלאי זרע כלאי זרעים, אמר ליה אביי האט אים אביי געפרעגט והאנן תנן מיר האבן דאך געלערנט הכלאים מדברי סופרים, וויאזוי קענסטו פארזייען קערנדלעך חיטים מיט שעורים צוזאמען, אמר ליה האט ער אים געזאגט לא קשיא כאן בכלאי הכרם, כלאי הכרם איז אסור מדברי סופרים, כאן בכלאי זרעים, כלאי זרעים מעג מען פארזייען אין חוץ לארץ, אבער תוספות זאגט אז מען דארף זיין זייער פארזיכטיג, כאטש דא אין גמרא שטייט דאך כלאי זרעים איז מדרבנן אפילו אויכעט מותר, נאר מען קען אמאל קומען צו א איסור תורה אויב מען וועט פארזייען די זרעים נאנט דריי טפחים פון די עיקרו של אילן, דאס איז שוין א דין ווי הרכבה, עס זעהט אויס ווי מען איז מרכיב זרעים אין אילן און הרכבה האבן מיר דאך געלערנט פריער, איז דאך שוין דא א א מין בשאינו מינו, איז דאך שוין דא א איסור תורה, איז דאך מפורש אזוי, כלאי הכרם דבארץ אסורים בהנאה, כלאי הכרם איז דאך זייער הארב, אז די פירות אין ארץ ישראל זענען אסור בהנאה, בחוץ לארץ נמי גזרו בהו רבנן, האבן אין חוץ לארץ אויך די רבנן גוזר געווען, אבער כלאי זרעים דבארץ לא אסירי בהנאה, אין ארץ ישראל איז כלאי זרעים נישט אסור בהנאה, דאס וואס שטייט אין גמרא לא אסירי בהנאה לאו דווקא, אפילו באכילה מעג מען דאך אויכעט כלאי זרעים, נאר ווייל ביי כלאי הכרם האט ער געזאגט אסירי בהנאה זאגט ער דא דאס לשון, איז בחוץ לארץ נמי לא גזרו בהו רבנן. אט דעריבער האט ער פארזייעט צוויי מינים. הדר אמר רב יוסף, נאכדעם האט רב יוסף געזאגט, לאו מילתא דאמרי, ס'איז נישט ריכטיג וואס איך האב געזאגט אז מ'האט נישט גוזר געווען אויף כלאי זרעים אין חוץ לארץ, ווייל דרב זרע גינתא דבי רב, רב האט פארזייעט דעם גארטן וואס איז געווען פאר די צורך פון די תלמידים, מען האט פארזייעט ירקות פאר די תלמידים, האט ער פארזייעט משארי משארי, יעדע מין האט ער פארזייעט א באזונדערע ערוגה. מאי טעמא? פארוואס האט ער געמאכט באזונדערע ערוגות? לאו מיינסטו דען ניט משום עירוב עירובי כלאים? זעט דאך אויס משום כלאים, זעה איך דאך אז דער איסור כלאי זרעים גייט אן אין חוץ לארץ אויכעט, אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט, פון רב'ן נישט קיין ראיה, בשלמא אי אשמעינן, בשלמא ווען רב זאל געווען פארזייען ארבע על ארבע רוחות הערוגה, פיהר קערנדלעך אויף די פיהר ווינקלען פון די ערוגה, ואחת באמצע, און איינס אינמיטן, ווי עס איז די משנה פון ערוגה ווי עס ווערט דארטן דערמאנט, ווען ער זאל מיר דערציילן, איך קען נישט פארזייען נאר פיר זרעונים אין די ווינקלעך און איינס אינמיטן כדי איינס זאל נישט האבן קיין יניקה פון אנדערן. שפיר. וואלט איך געקאנט אפלערנען אז מען טאר נישט זייען קיין כלאים אין חוץ לארץ. אבער יעצט ווען ער האט געזייעט יעדן מין אין א באזונדערע ערוגה קען זיין דאס איז נישט וועגן כלאים, אלא הכא דא געווען די סיבה משום נוי ווייל אזוי איז שענער. אי נמי, אדער דעריבער האט ער געזייעט יעדן ירק א באזונדערע שורה משום טירחא דשמעא היא, אז ער זאל נישט מטריח זיין דעם שמש ווען ער דארף ברענגען ירק, זאל ער נישט דארפן גיין זוכן דעם מין וואס ער דארף האבן צווישן יעדער ערוגה. דעריבער האט ער געזייעט יעדן ירק א באזונדערע ערוגה, א באזונדערע שורה, אבער אין אמת'ן איז פון דעם נישט קיין ראיה אז דער דין כלאים גייט אהן אין חוץ לארץ. רש"י. ברוך השם, מסכת קידושין, דף למד ט, עמוד ב', די משנה. זאגט די משנה, כל העושה מצוה אחת, ווען א איד טוט איין מצוה, מטיבין לו, ווייזט אויס פשטות, אויף דער וועלט מאכט מען אים גוט, און מאריכין לו ימיו, מען האט אריכות ימים, ער לעבט לאנג, ונוחל את הארץ, און ער ירשנט עולם חיי עולם הבא וכל שאינו עושה מצוה אחת, דער וואס מאכט נישט די מצוה, אין מטיבים לו, מאכט מען אים ניט גוט, ואין מאריכין לו ימיו, ער האט נישט קיין אריכות ימים, ואינו נוחל את הארץ, און ער ירשנט נישט חיי העולם הבא, רש"י, העושה מצוה אחת, מפרש בגמרא, וואס הייסט מיט איין מצוה האט מען עולם הבא, מטיבים לו, משמע ווייזט אויס בהאי עלמא אויף דער וועלט, ונוחל את הארץ מיינט מען חיי העולם הבא. גמרא, זאגט די גמרא ורמינהי, כ'דארף פרעגן א סתירה. דו זאגסט אז פאר יעדע מצוה מטיבים לו, אויף דער וועלט מאכט מען אים גוט, מיר האבן געלערנט אלו דברים, דאס זענען די זאכן שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, וואס א מענטש עסט די פירות אויף דער וועלט, והקרן קיימת לו לעולם הבא, קרן קיימת לו לעולם הבא, מיט דעם וואס מען טוט אים צאלן גוטס אויף דער וועלט ווערט נישט אראפגערעכנט פון דעם קרן, דער גאנצער קרן בלייבט לעולם הבא. אלו הן, דאס זענען די זאכן, כיבוד אב ואם, מען גיט אפ כבוד פאטער און מוטער, וגמילות חסדים, והכנסת אורחים, אין דער משנה אין פאה איז נישט פארהאנען הכנסת אורחים, ווייטער דף מ ווערט דערמאנט די גמרא עס ווערט אויך נישט דערמאנט הכנסת אורחים פשטות הכנסת אורחים איז אויך די זעלבע זאך אז אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא נאר דארף מען דאס נישט לערנען עס ליגט דאך אין כלל פון גמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחבירו אז מען באמיהט זיך צו ברענגען שלום צווישן א מענטש און זיין חבר ותלמוד תורה כנגד כולם, תלמוד תורה איז כנגד כולם, וואס איז טאקע דער טעם וואס דיע מצוות איז אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, זאגט די גמרא ווייטער דף מ עמוד א', ווייל דיע זאכן איז טוב לשמים וטוב לבריות, וואס איז די קשיא? זע איך דאך נאר ביי דיע מצוות, טוט דער מענטש עסן די פרוכטן אויף דער וועלט און דער קרן בלייבט לעולם הבא, אבער אנדערע מצוות ניט, און אין דער משנה ווייזט דאך אויס אז ביי יעדן מצוה זאגן מיר מטיבין לו מאכט מען אים גוט אויף דער וועלט און ער ירש'נט עולם הבא. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, הכי קאמר, דער פשט איז אזוי, ווען דער מענטש איז שקול מחצה מצוות, מחצה זכיות, און מחצה די פארקערטע, מען דארף וויסן זיין אז דיע מחצה מעסט זיך נישט מיט דער צאל, ס'אמאל פארהאנען די זעלבע מצוה און ס'ווערט גערעכנט אז זי קומט אן דעם מענטש שווערער, איז עס אסאך, וועגט עס איבער אסאך מערער, אין אבות דרבי נתן איז פארהאנען מאה פעמים בצער מפעם אחת שלא בצער, ווען א מענטש לערנט צו א מענטש טוט א מצוה און ער האט צער, איז מאה פעמים, עס ווערט גערעכנט ווי הונדערט מאל אזויפיל בצער, ווי פעם אחת וואלט עס געווארן גערעכנט שלא בצער. דער אייבישטער ער איז ווייסט ער חשבונ'ט די חשבונות, זאגט רב יהודה אזוי אז ווען ביי איינעם איז שקול אי די זכיות און אי די פארקערטע זייט, הכי קאמר, כל העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו, נאכער האט ער געמאכט איין מצוה האט ער זיך דאך זיך איבער געוואויגן אז יעצט ער איז א צדיק, מטיבין לו, מאכט מען גוט אויף דער וועלט, ודומה, ס'איז גלייך כמי שמקיים כל התורה כולה, ווי ער וואלט מקיים געווען די גאנצע תורה. דאס איז דער פשט אין דער משנה, כל העושה מצוה אחת, אז ווען ער איז שקול איז דאס טוט איבערוועגן. און נישט קיין חילוק וועלכע מצוה, פרעגט די גמרא, מכלל קומט דאך אויס, דהנך, אז די זאכן וואס זיי ווערן אויסגערעכנט אין דער משנה אין פאה, כיבוד אב ואם און גמילות חסדים, אפילו בחדא נמי, אפילו ער האט נישט מקיים געווען די אנדערע מצוות, נאר אין די מצוה האט ער שוין קרן קיימת לעולם הבא און אוכל פירותיהם בעולם הזה, אויב ר'האט נאר מקיים געווען דיע מצוה איז דאך רוב פון דעם מענטש זענען דאך עוונות, אויב איז דאך רוב פון די איז עוונות פארוואס זאל איך זאגן אז פאר דער איינער מצוה זאל ער האבן פירות בעולם הזה און קרן קיימת לעולם הבא? אמר רב שמעיה, האט רב שמעיה געזאגט. לומר מען מיינט צו זאגן שאם היתה שקולה מכרעת, דאס וואס שטייט אין דער משנה אין פאה אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, מיינט מען צו זאגן אז אויב דער מענטש איז מחצה עוונות און מחצה זכיות, און אין דיע העלפט פון זכיות איז דא איינס פון דיע וואס ער רעכנט דארטן אויס וואס איז טוב לשמים און טוב לבריות, איז גלייך ווי ס'איז א רוב זכיות און ער דארף נישט האבן נאך א מצוה וואס ווערט דערמאנט אין דער משנה, לו יצוייר אז זאלן צווישן די מצוות זאל נישט זיין איינס פון דיע מצוות וואלט ער געהייסן א שקול, אבער אויב צווישן די העלפט איז דא איינס פון דיע מצוות מכרעת. פרעגט די גמרא. וכל העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו, ווען איינער האט געטון איין מצוה מער אויף זיינע זכיות, מטיבים לו, מאכט מען אים גוטס. ורמינהו, כ'וועל דיר פרעגן א סתירה, מיר האבן געלערנט, כל שזכיותיו מרובין מעוונותיו, דער וועלכער די זכיות זענען מערער פון זיינע זינד, מריעין לו, מאכט מען אים שלעכט אויף דער וועלט, מען זאל אים רייניגן פון די עוונות, ער זאל האבן שכר שלם לעולם הבא, ודומה עס קוקט אויס כמי ששרף כל התורה כולה, פון די יסורים וואס ער ליידט קוקט אויס ווי ער האט פארברענט די גאנצע תורה ולא שייר ממנה, ער האט נישט איבערגעלאזט אפילו אות אחת, וכל שעוונותיו מרובין מזכיותיו, דער וואס די עבירות זענען מער ווי די זכיות, ער איז א רשע, מטיבים לו, מאכט מען אים גוט און באצאלט אים די שכר פון די מצוות ווען ער לעבט, כדי מען זאל אים מדחה זיין פון עולם הבא, ס'איז דאך פאקטיש א פסוק, ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו. ודומה ס'איז גלייך כמי שקיים כל התורה כולה, ווי ער האט מקיים געווען די גאנצע תורה, ולא חיסר אחת ממנה, און ער האט גארנישט נישט, אות אחת ממנה, ער האט גארנישט מחסר געווען, זע איך דאך אז אויב דער מענטש איז רוב זכיות איז גאר פארקערט, איז גאר מריעין לו אויף דער וועלט, און מיר לערנען דאך אין דער משנה מטיבים לו מיינט מען אויף דער וועלט, אמר אביי האט אמר אביי, האט אביי געזאגט מתניתין, אונזער משנה, דעבדין ליה, מען מאכט מען גרייט פאר אים צו יום טוב, ווען מען גרייט זיך צו אויף יום טוב דארף מען דאך הארעווען, מען פייניגט זיך ס'וועט קומען שפעטער א יום טוב, איז דא אויכעט דער וועלכער איז העושה מצוה אחת, א רוב פון זיינע טוענגען זענען מצוות, איז מטיבים לו, טוט מען אויף דער וועלט צוגרייטן אז ער זאל שפעטער האבן א יומא טבא ויום ביש, און דער וועלכער האט געטאן ס'פעלט אים די מצוה אחת, טוט מען אים אויף דער וועלט צוגרייטן, מען באצאלט אים פאר אלעס, אבער אז דארטן וועט ער האבן יום ביש. רבא אמר, רבא זאגט. אין אמת'ן וועל איך דיר זאגן אז מטיבים לו מיינט מען בשכר אויף דער וועלט, נאר דאס וואס דארטן שטייט מריעין לו הא מני רבי יעקב היא, דאס איז ווי רבי יעקב דאמר וואס ער זאגט שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, געזען דער מהר"ל זאגט אין די חידושי אגדות, ס'נישט דא מיט וואס צו באצאלן, זאל מען זאגט ער אביסל באצאלן, וויפיל מען זאל באצאלן איז אלץ נישט עומד דעם שכר פון איין מצוה, ממילא דארף מען דאך אביסעלע באצאלן, אביסעלע איבערלאזן אויף שפעטער, צאלט מען ניט. אבער א רשע, וואס ביי אים אליין האבן די מצוות נישט. קיין חשיבות, אים קאן מען אפצאלן, פארשטייט זיך ווי ס'ווערט דארטן דערמאנט מטיבים לו, ביי אים איז דאס גענוג, אבער ביי דעם מענטש וואס רוב זכיות איז ליכא איז ס'טייטש ס'איז נישט דא במה לשלם, מיט וואס צו באצאלן. דתניא מיר האבן געלערנט רבי יעקב אומר, רבי יעקב זאגט, אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה, דו האסט נישט א מצוה וואס שטייט אין תורה, שמתן שכרה בצידה, וואס שטייט דא דערלעבן ביי דער מצוה אז מען וועט באצאלן שכר, שאין תחיית המתים תלויה בה, ווערט שטענדיג ווען עס שטייט א מצוה וואס מען גיבט שכר ווערט דערמאנט תחיית המתים, פארוואס טאקע? צו דערציילן דאס, אה, אז די שכר איז נישט אויף דער וועלט,

אז דער פאטער האט אים געזאגט עלה לבירה, גיי ארויף אויבן אויף דעם בילדינג, בירה ווערט אנגערופן א גרויסע הויז, והבא לי גוזלות, און ברענג מיר פון דארטן פייגל, טויבן, ועלה לבירה, דער זון האט געפאלגט דעם טאטן, ער האט מקיים געווען די מצוה פון כיבוד אב ואם, איז ער ארויפגעגאנגען אויבן אויף די הויכע בילדינג, ושלח את האם, האט אוועקגעשיקט די מאמע פון די טויבן, ונטל את הבנים, און ער האט גענומען די יונגע פייגעלעך, די יונגע טייבעלעך, האט ער דאך שוין יעצט צוויי מצוות, די מצוה פון כיבוד אב ואם מקיים געווען, וואס דארטן שטייט למען יאריכון ימיך און למען ייטב לך, און אויך די מצוה פון שילוח הקן וואס דארט שטייט למען ייטב לך והארכת ימים ובחזירתו ווען ר'איז צוריק געגאנגען נפל ומת איז ער אראפ געפאלן און ר'איז געשטארבן היכן טובת ימיו של זה והיכן אריכות ימיו של זה אלא מוז איך זאגן למען ייטב לך לעולם שכולו טוב ולמען יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך. איבער דעם א ראיה אז שכר מצוה איז נישט דא אויף דער וועלט, פרעגט די גמרא, ודילמא לאו הכי הוה, אפשר קען אמאל קיינמאל נישט זיין, נאר ס'וועט טאקע זיין אז מ'איז מקיים אפילו איינס פון די מצוות אריכות ימים ושנים. ענטפערט די גמרא, רב יעקב מעשה חזא, רבי יעקב האט געזען אזא מעשה וואס א טאטע האט איינעם געשיקט ער זאל ברענגען טויבן, און ער איז ארויפגעגאנגען און האט מקיים געווען די מצוה פון שילוח הקן, און דאך איז ער געשטארבן. וואס איז פון דעם א ראיה אז שכר מצוה בהאי עלמא ליכא? וואס איז די ראיה? אפשר איז דער מענטש געוועזן א רשע? פאר דערפאר האט ער נישט געהאט קיין שכר? נאר די טייטש איז דאך אזוי, אויב ער איז געווען א רשע און ער איז געשטארבן פאר דעם וואס ער איז געוועזן א רשע, פארוואסזשע איז דאס פונקט געקומען נאך דעם וואס ער האט מקיים געווען די מצוה פון שילוח הקן און די מצוה פון כיבוד אב, האט דאך דאס געדארפן געשען פריער. פרעגט די גמרא, ודילמא, מהרהר בעבירה הוה, דער מענטש האט דעמאלט געטראכט אן עבירה, און נאכדעם איז ער געווארן געשטראפט. ענטפערט די גמרא, מחשבה רעה, אויב מען טראכט נאר שלעכט, אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, דאס איז מען נישט מצרף למעשה, פאר דערפאר וואלט מען אים נישט געשטראפט. פרעגט די גמרא, ודילמא מהרהר בעבודת אלילים הוה, מען האט געטראכט וועגן דינען עבודה זרה, און דינען עבודה זרה דאס איז דאך דער גאנצער ענין, איז דאך דער ענין הפך אמונה, אמונה איז דאך אויך בלב. וכתיב, ס'שטייט למען תפוש את בית ישראל בלבם, אין דער פסוק ווערט דער נביא זאגט רעדט דארט צו זיי פאר דעם וואס זיי טראכטן וועגן עבודה זרה, און וועט זיי שטראפן פאר דעם. ענטפערט די גמרא, איהו נמי הכי קאמר, רבי יעקב האט אזוי געזאגט, אי סלקא דעתך אויב דו וועסט זאגן שכר מצוה בהאי עלמא אז דעם מענטש באצאלט מען שכר פאר א מצוה, אמאי לא אגין מצוה עליה, פארוואס האט די מצוה נישט באשיצט אויף אים, כי היכי דלא ליתי לידי הרהור, אז ער זאל נישט קומען לידי הרהור, און ווען איך זעה די מצוה האט נישט מגין געווען, איז פון דעם א ראיה שכר מצוה בהאי עלמא ליכא. פרעגט די גמרא, והא דאך אמר רב אלעזר, רב אלעזר האט געזאגט שלוחי מצוה אין נזוקין, אז דער וואס איז א שליח צו טון א מצוה ווערט נישט געשאדנט, טא ווי קענסטו זאגן אז עס האט פאסירט אזא מעשה און רבי יעקב האט געזען די מעשה, מיר האבן דאך א כלל שלוחי מצוה אין נזוקין, ענטפערט די גמרא, התם דארטן בהליכתן שאני, די שלוחי מצוה אינן נזוקין מיינט מען ווען זיי גייען טון די מצוה, אבער צוריק וועגס האט שוין אפגעטון די מצוה קען ער ווערן ניזק, פרעגט די גמרא והא דאך אמר רב אלעזר, שלוחי מצוה אינן נזוקין לא בהליכתן ניט ווען זיי גייען טון די מצוה ולא בחזירתן ניט ווען זיי גייען צוריק, ממילא קען דאך נישט זיין קיין אזא געשעעניש אז א מענטש זאל זיין א שליח מצוה און ער זאל ווערן געשאדנט, ענטפערט די גמרא, סולם רעוע הוה, די לייטער איז דארטן געוועזן א שוואכע, דקביע היזיקא, דאס איז א ארט וואס איז קביעות'דיג די שאדן, וכל היכא דקביע היזיקא, דארטן ווי דער הזיק איז קביעות'דיג, ס'איז געשעהן דארט א שאדן, לא סמכינן אניסא, פארלאזט מען זיך נישט אויף א נס. דכתיב ס'שטייט ווען דער אייבישטער האט געזאגט צו שמואל'ן אז זאל גיין זאלבן דוד'ן שטייט ויאמר שמואל איך אלך וויאזוי וועל איך גיין ושמע שמואל שאול שאול וועט הערן והרגני וואס הייסט עס פארוואס האט ער מורא געהאט? דער אייבערשטער הייסט אים גיין, נאר דער טייטש איז אז דארטן וואו ס'איז שכיח היזיקא, ווי די גמרא זאגט דקביע היזיקא, דעמאלט פארלאזט מען זיך נישט אויף א נס. אמר רבי יוסף, האט רבי יוסף געזאגט, אלמלי, אלמלי מיט א י' איז דער טייטש אויב יא, אלמלא מיט א אלף איז דער טייטש אויב לא, אויב נישט, אלמלי אויב. דרשיה אחר להאי קרא ווען אחר וואלט געדרשנט דעם פסוק כרבי יעקב בר ברתיה ווי רבי יעקב זיין אייניקל לא חטא, ווען ער זאל געווען דרשנען אז דאס וואס שטייט אין פסוק וואס ווערט דערמאנט למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך מיינט מען ייטב לך לעולם שכולו טוב, און יאריכון ימיך לעולם שכולו ארוך, אז ער זאל אזוי געווען דרש'נען וואלט ער נישט געווען געזינדיגט. ואחר מאי, וואס איז די סיבה פון אחר'ן וואס ער האט געזינדיגט, וואס איז די סיבה איז וואס ער האט געמיינט אז ס'קומט שכר די מענטש און מיט דעם האט ער געהאט א טעות, איכא דאמרי אנדערע זאגן כהאי גוונא חזא ער האט געזען די זעלבע זאך. וואס א טאטע האט געזאגט א זון ער זאל ברענגען טויבן, און ער איז ארויפגעגאנגען און ער האט נאך מקיים געווען נאך א מצוה שילוח הקן, און דאך איז ער אראפגעפאלן און מת, פון דעם איז ער ארויסגעגאנגען לתרבות רעה, ואיכא דאמרי און אנדערע זאגן לישנא די צינג דחוצפית המתורגמן חזא האט ער געזען דהוה גריר ליה דבר אחר, א דבר אחר האט דאס געשלעפט, אמר האט ער געזאגט פּה שהפיק מרגליות, די מויל וואָס האָט די ווערטער וואָס האָט גערעדט איז געווען פּערל, ילחך עפר זאָל עס יעצט זיין מיט דער ערד, נפק איז אַרויסגעגאַנגען חטא האָט געזינדיקט. רמי האָט געפרעגט א סתירה, רב טוביה בר רב קיסנא לרבא. האט געפרעגט אזוי, תנן, מיר האבן געלערנט, כל העושה מצוה אחת מטיבין לו, ווען א מענטש מאכט א מצוה מאכט מען אים גוט, עשה, ער, ער טוט די מצוה דעמאלט מאכט מען אים גוט, לא עשה, האט נישט געטון די מצוה לא, ורמינהי כ'ל דיר פרעגן א סתירה, ישב ולא עבר עבירה, א מענטש איז געזיצן און ער האט נישט געטאן קיין עבירה, קיין מצוה האט ער נישט געטאן און קיין עבירה נישט געטאן, נותנים לו שכר, גיט מען אים שכר כעושה מצוה, זע איך דאך אפילו לא עשה מצוה נאר ישב ולא עשה עבירה האט ער אויך שכר ווי עושה מצוה, אמר ליה האט אים רבא געענטפערט התם, דארטן וואו ס'שטייט אז מ'האט גארנישט ניט געטאן, באקומט ער שכר ווי ער האט געטאן א מצוה, כגון שבא דבר עבירה לידו וניצל הימנו, אז ס'איז געקומען צו אים א דבר עבירה און ער האט געצווינגען דעם יצר הרע ער זאל נישט עובר זיין אויף די עבירה, איז נישט דא קיין גרעסערע מצוה פאר דעם, כ אזוי ווי דרב חנינא בר פפא תבעתיה האט אים געמאנט ההיא מטרוניתא אויף זנות, אמר מילתא האט ער געזאגט א זאך רב חנינא ומלא נפשיה האט זיך אנגעפילט שיחנא וכיבא מיט שחין זאל זיין מיאוס אויף איר, עבדה היא מילתא האט זי געמאכט מיט כישוף. ואיתסי איז געווארן אויסגעהיילט, ערק איז ער אנטלאפן, טשא האט זיך באהאלטן בההוא בי בני אין דעם מרחץ דכי הוו עיילין בתרי, ווען ס'איז אריינגעגאנגען אפילו צוויי מענטשן, אפילו ביממה און אפילו בייטאג, הוו מיתזקי, זענען זיי געווארן געשאדט, ווייל דארט איז געוועזן מזיקין. למחר מארגנס אמרו ליה רבנן, די רבנן האבן אים געפרעגט, מאן נטרך, ווי ביסט געווען איינער, ביסט נישט געווארן ניזוק, ווער האט דיר געהיטן? אמר להו, האט ער געזאגט צו זיי, שני נושאי קיסר, צוויי פון די וואס זענען נאנט צו דעם קיסר, שמרוני האבן מיר געהיטן כל הלילה, דא איז געווען ביידע זאכן, אי ס'געווען ביינאכט און ער איז געווען איינער. אמר ליה האט ער אים געפרעגט, שמא דבר עבירה, דבר ערווה, בא לידך וניצלת הימנו, אפשר איז געקומען צו דיר א דבר ערווה און דו ביסט פון דעם געווארן געראטעוועט, דתנינא מיר האבן געלערנט, כל הבא דבר ערווה לידו וניצל הימנו, אז ער איז עומד ביצרו און ער ווערט נישט נכשל אין א ערווה, עושין לו נס, מאכט מען אים א נס. רש"י.